א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפאס קרו. אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפאס פאדקעסט צו שערן טיפס פאר נעוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. זאג נישט, עפעס וואס דו קענסט ווייזן. דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. ס'דא א פאפולערע נעטווארק צווישן היימישע סעילס לייט, ס'רופט זיך סעילס אפ, ס'באשטייט פון הונדערטער פראפעשענעל סעילס פיפל וואס שמועסן אויס צווישן זיך זייערע דעילי סעילס טשעלענדזשעס, יעדער שעירט אינפארמעישן איינער מיטן צווייטן, און פון צייט צו צייט טרעפט מען זיך צאם פאר טרעינינג סעשאנס און אזוי ווייטער. איינע פון די בענעפיטס וואס סעילס אפ פארטיסיפאנטס האבן איז אז יעדן צופרי ווערט דעליווערט א פרישע וואויס נאוט פונעם סעילס מענעדזשער ביי מינט קעפיטל, ר' לוזער לאנדא, ער באגריסט דארט דעם עולם מיט א פריינטליכן גוט מארגן און ער געבט א פרישע לעקציע פון געציילטע מינוטן בנוגע סעילס. פאריגע וואך האט ר' לוזער פארגעלערנט א הארבע שטיקל סעילס, ווי מייק וויינבערג, א סעילס ספעשעליסט, באוויינט די פאקט אז מ'זעט סעילס לייט זענען סוקסעספול צו באקומען אן אפוינטמענט ביי א קאמפאני צו פרעזענטן זייער סערוויס אדער זייער פראדוקט. זיי קומען אן, מאכן א גוטן אימפרעשאן, אבער זייער פרעזענטעישאן איז בארינג, זייער פאקטישע דעמאו פון די פראדוקט אדער זיין פרעזענטעישאן פון די סערוויס רעדט נישט צו קיינעם, און פארשטייט זיך אז אין אזא פאל האט דער פאטענשאל קאסטומער נישט קיין געדולד דערצו, ס'גייט אריין פון איין אויער און ס'גייט ארויס פון די צווייטע. איז געווארן דארט א שטיקל דיסקאשען צווישן סעילסלייט וואס מיינט א בארינג פרעזענטעישאן. דאס איז קלאר אז א סעילסמאן טאר נישט געבן קיין פארשלאפענע פרעזענטעישן, ער דארף עס קענען אראפלייגן מיט זאפט, אבער די פאקט איז אז מען קען זעהן איינער וואס ס'איז פעסט אין די כלים, ער רעכנט אויס מיט א פרישקייט אלע בענעפיטס וואס זיין פראדוקט אדער סערוויס האט, און מיט דעם אלעם ווערט דער קאסטומער ביזי אויף זיין טעלעפאון, און אפילו אויב ער הערט שוין יא אויס געדענקט ער עס נישט א טאג דערויף. וואו ליגט די לאך? דאס ברענגט אונז צום היינטיגן טאפיק, זאג נישט עפעס וואס דו קענסט ווייזן. די כלל גדול איז, איין בילד רעדט מער ווי טויזנט ווערטער. א פיקטשער, א וויזשועל, בלייבט איבער ביי יענעם אין מוח. לאנגע דרשות, ווי גוט ס'זאל נאר נישט זיין, ווערט שנעל פארגעסן. סאו לאמיר זען, וויאזוי קען מען ווייזן עפעס אנשטאטס זאגן עפעס? אויב א סעילסמאן פארקויפט א פראדוקט, איז אביסל גרינגער צו מאכן א וויזשועל פרעזענטעישן. מ'נעמט די פראדוקט, מען מאכט זיכער ס'זאל אויסזעהן פערפעקט פרעזענטעבל, מ'איז יענעם מסביר די בענעפיטס דערפון, די פעין וואס ער גייט האבן אויב ער וועט עס נישט קויפן, ווי צופרידן אנדערע מענטשן זענען, פארוואס ער מוז עס יעצט קויפן און נישט מארגן, און אזוי ווייטער. אבער דו האסט איין שטארקע בענעפיט, דו ווייזט אים א פאקטישע פראדוקט פאר די אויגן, ס'איז דא א פיקטשער, א אימעדזש וואס יענער וועט געדענקען. די פראבלעם ווערט אבער ווען איינער פארקויפט א סערוויס, ער וויל פארקויפן פאר איינעם א קאנצעפט, אזא פרעזענטעישן קען זייער שנעל ווערן בארינג און פארגעסן ווערן. סאו לאמיר ענק געבן א לעבעדיגע עקזעמפל וואס אונז האמיר געהאט אין די לעצטע פאר וואכן. אונזער קאמפאני, די קאמפאס קרו, האלט יעצט אינמיטן אימפלעמענטן א ביזנעס פראגרעם וואס רופט זיך EOS, EOS, פאר די וואס זענען אינטערעסירט, איז א ביזנעס סטראקטשער וואס העלפט ביזנעסער קלעריפייען, סימפליפייען, און אנקומען צו זייער וויזשן. ס'איז בעיקר ספעשעלייזד פאר ביזנעסער צווישן צען און צוויי הונדערט און פֿופֿציק עמפלאיס. ס'געט זייער אסאך קלעריטי פאר א ביזנעס וויאזוי צו סיסטעמייזן א ביזנעס און אזוי ווייטער. די פראפעשענעל EOS אימפלעמענטער, ר' פנחס יצחק שמעיה, וואס ער איז א חלק פון די EOS קאמיוניטי און האט אסאך נאלעדזש אין זייער פיור סיסטעם, ער איז אראפגעקומען אונז געבן זיין פרעזענטעישן, אבער אנשטאט צו געבן א לאנגע בארינג ספיטש וויאזוי ער קען נעמען אונזער ביזנעס צו די נעקסט לעוועל און אזוי ווייטער, האט ער געמאכט זיכער צו קומען מיט א וויזשועל וואס פארציילט וויאזוי די פראסעס גייט ארבעטן. דו קענסט עס זען בייגעלייגט נעבן די היינטיגע שמועס. די וויזשועל האט פארציילט וואס איז די EOS פראסעס. סטעפ נאמבער וואן איז א ניינטי מינוט סעשאן, דעיס ליגט אויפן שיעט אין שעיפ פון א באל. סטעפ נאמבער טו איז די פאוקעס דעי, דעיס איז אין שעיפ פון א באקס. יעדע שעיפ האט א סיבה פארוואס ס'איז אזוי, אבער די פוינט איז, נאכדעם וואס ער איז ארויס, האמער געוויסט קלאר, היינט האמער געענדיגט די באל, די נעקסטע סטעפ גיימער צו די באקס. פארשטייט זיך קיינער זאגט דעיס נישט, אבער די פאקט איז אז דיין קאפ ווערט מוראדיג קלאר, ווען יו פיניש די באל יו לוקינג פארווערד טו די באקס. ס'איז נישט קיין ספק אז ווען מיסטער שמעי' זאגט מיר סתם אזוי אויסנווענדיג, קודם גיימער רעדן וועגן די און די פוינטס און נאכדעם גיימער אויסשמועסן יענע און יענע נקודות, וואלט ער געהאט זייער א הארד טיים אונז אויסצוקלארן די אינפארמעישן וואס איז קודם און וואס איז נאכדעם. און וואס וואלט געווען די רעזאלטס? אונז וואלט מיר מחליט געווען, מסתמא זאגט ער גוטע פוינטס אבער אונז האבן צופיל ארבעט צו טון יעצט, העב מיר שוין זעהן ביי אנדערע געלעגנהייט. אבער יעצט איז נישט געבליבן קיין שום ספיקות און אומקלארקייט. און א דאנק דעם האלט מיר אונז שוין טאקע יעצט נאכן צווייטן סטעפ פונעם EOS פראסעס און אונז גיימיר שוין צום דריטן. זאג נישט עפעס וואס דו קענסט ווייזן. אבער ס'איז אינטערעסאנט. נישט אלעמאל דארפסטו פאקטיש ווייזן א פיקטשער. וואס דו דארפסט יא טון איז דארפסט קריעטן ביי יענעם אין קאפ א פיקטשער וואס ער גייט געדענקען. און א אינטערעסאנטע עקזעמפל פון דעם איז פון אמעריקאנער פאליטיקס. יארן לאנג רעדן אמעריקען פאליטישאנס וועגן איליגעל אימיגרעישאן. ביל קלינטאן האט געגעבן ספיטשעס דערוועגן, באראק אבאמא האט געגעבן ספיטשעס. זיי האבן אלע געטרייט צו מאכן קלאר זייער קאנצעפט אז איליגעל אימיגרעישן איז א פראבלעם. אדרבה מ'קען יעצט צוריק גיין און זעהן אז זיי האבן אלע געמאכט גוטע פרעזענטעישאנס, זיי האבן געהאט זייער שטארקע און וועליד פוינטס, אבער קיינער אין לאנד האט נישט געוואוסט וואס זיי ווילן. זיי האבן געגעבן פאר אמעריקע, אזוי ווי אונז האבן פריער גערעדט, א בארינג פרעזענטעישאן. ביז ס'האט זיך אויפגעשטעלט איין סופער סעילסמען, דאנעלד טראמפ, וואס קיינער איז נישט מחולק אז צו סעילס פארשטייט ער גוט, און ער האט געזאגט רבותי, ווער גאנא בילד ע וואל. וואס האט ער געטון אנדערש ווי ביז היינט? ער האט גערעדט פון א פיקטשער, א וויזשועל, נישט קיין טאלקינג פוינטס, וויפיל מענטשן שטארבן א יאר, וויפיל דראגס איז קומען אריין, איין זאך, מען גייט אויפבויען א וואנט, ס'האט געדויערט אפשר צוויי חדשים, און די גאנצע לאנד ווייסט פונקטליך אז אונז האמיר א פראבלעם מיט מעקסיקאו, איליגעל אימיגרעישן איז פלוצלינג געווארן א מעידזשער אישו אויפן טיש, און נישט קיין חילוק צו די וואנט גייט טאקע געענדיגט ווערן, אדער לויט אסאך עהה בכלל געבויט ווערן, האט ער זיך אהערגעשטעלט אלס דער ערשטער וואס ברענגט ארויף די סאבדזשעקט צום טיש. און ביי די וועי, בשעת כמעט יעדער האט געזאגט אז טראמפ גייט פארלירן איז געווען איין אנאליסיסט וואס האט פאראויסגעשאצט א גאנצע צייט אז טראמפ גייט געווינען, זיין נאמען איז סקאט עדעמס, און ער האט אויפגעפאסט די פוינט אז טראמפ האט דעם כח צו מאכן פון א קאנצעפט א פיקטשער, א זאך וואס קיין איינער פון זיינע אפאונענטס האבן נישט פארשטאנען. זאג נישט עפעס וואס דו קענסט ווייזן. סא א יעדע סעילסמאן דארף טרעפן א וועג וויאזוי צו מאכן פון זיין סערוויס א וויזשועל, דאס וועט נעמען די עפעקטיוונעס פון זיין פרעזענטעישן נעקסט לעוועל. אזוי ווי געזאגט, א וויזשועל קען אמאל מיינען א גוטע סטארי, וואס גייט ביי יענעם בלייבן אלס א פיקטשער אין קאפ, אזוי ווי טראמפ'ס וואנט. לאמיר נעמען אן עקזעמפל, א קרעדיט קארד פראסעסינג קאמפאני פארציילט אן אינטערעסאנטע מעשה פון איינעם וואס האט געדארפט מאכן אפאר וויכטיגע טרענזעקשאנס, און ער איז געשטאנען געפערליך אנגעצויגן פאר א ביזנעס מיטינג, ווייל זיין פריערדיגע פראסעסינג קאמפאני האט נישט געפאנקשענט געהעריג, און ער פירט אויס די מעשה, מיט אונזער קאמפאני וואלט ער קיינמאל נישט געהאט די פראבלעם. אויב די מעשה איז גוט אראפגעלייגט. וועט דער פאטענשעל קאסטומער געדענקען דעם וויזשועל וויאזוי יענער שטייט דארט געפערליך אנגעצויגן בשעת דעם ביזנעס מיטינג, ווי איידער צו הערן א לאנגע באורינג ספיטש וועגן אלע בענעפיטס וואס די נייע פראסעסינג קאמפאני האט צו אפערן. פארשטייט זיך אז די קאנצעפט איז רעלעווענט לאו דווקא פאר סעילס פיפל. און אזוי ווי אסאך פאנדרעיזערס הערן אויס דעם פאדקעסט און אונז ווייסט מען שוין אז א פאנדרעיזער איז א סעילסמען, לאמיר געבן אויך איין פאנדרעיזינג עקזעמפל. סאו די פאנדרעיזער טרעפט א פאטענשעל דאונער. אנשטאט צו רעדן צו אים וועגן די בענעפיטס, פון די זכותים וואס זיין ספאנסערשיפ וועט אים אריינגעבן לאורך ימים ושנים, זאג אים ענדערש, שטעל דיך פאר ווי דו זיצט אין אפיס, דו מאכסט ביזנעס, און דו ווייסט אז יעצט ביי לאנטש זיצן הונדערטע קינדער תינוקות של בית רבן, און דער מלמד שטייט אויפן בענקל און זאגט טייערע קינדער, היינטיגע טאג האט מנדב געווען שלמה בן פנחס, האטס אים אין זין פאר הצלחה. די פיקטשער פון די קינדער גייט ער געדענקען מער ווי אלע דרשות און בענעפיטס וואס דו פארציילסט אים פארדעם. פארשטייט זיך אז וועגן דעם איז וויכטיג צו מאכן א. פאקטישע פיקטשער פון יענעמס נאמען וואס הענגט שוין אויף די וואנט אלס א סעמפל, אבער ווי געזאגט נישט אלעמאל דארף עס זיין א פיקטשער אין ריעליטי, אויפצובויען א פיקטשער ביי יענעם אין מח איז פונקט אזוי עפעקטיוו, פלוצלינג באקומט די טאג די ספאנסערשיפ א וויזשועל צורה, ער זעהט עס, ער קען עס אנכאפן מיט די הענט, ס'איז א פאקט, דאס איז די כח. פון א אימעדזש, דאס איז די כח פון א פיקטשער. יישר כח פארן מיטהאלטן און עס שערן מיט דיינע חברים, דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפעס קרו, צום ווידערזעהן אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט.